נפלו לה עבדים ושפחות זקנים, ס'איז איר געפאלן א ירושה, קנעכט, דינסטן, אלטע, שוואכע, הנאה האט מען פון זיי, ימכרו, זאלן זיי ווערן פארקויפט, וילקח מהם קרקע, מען קויפט פאר דעם ערד, והוא אוכל פירות, און ער עסט פירות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, לא תמכור, וואס איז די טייטש לא תמכור? זי פארקויפט דען? ער פארקויפט דאך נאר מען מיינט זי קען זאגן אז זי וויל נישט מען זאל עס פארקויפן מפני שהן שבח בית אביה, ווייל ס'איז געברענגט פון די היים איז דאס פאר איר א שבח אז דאס איז נאך פארהאן. נפלו לה ס'איז צו איר געפאלן זיתים ביימער פון איילבירטן וגפנים און וויינשטאק, זקנים אלטע, ימכרו זאל עס ווערן פארקויפט, וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. רבי יהודה אומר, רבי יהודה קריגט דא און ער זאגט, לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה. זי קען מעכב זיין. רש"י, לא תמכור יכולה היא לעכב, זי קען מעכב זיין. לכאורה וואס איז די חילוק פון דעם ערשטן דין ביז דעם צווייטן דין? ביי דעם צווייטן דעם ערשטן דין ווערט דערמאנט רבי שמעון בן גמליאל קעגן דעם צווייטן רבי יהודה, ביי דעם אנדערן דין אפילו די זיתים און די גפנים וועלן ווערן אויסגעטריקנט בלייבט דאך אבער די ערד אויף וואס זיי וואקסן, אבער ניין, אמאל איז פארהאנען איינער גיט רשות דעם חבר ער זאל ביי אים פארפלאנצן ביימער, די ביימער קענען וואקסן ביי אים ביז וואנען זיי וועלן אויסגעטריקנט ווערן, אז זיי וועלן אויסגעטריקנט ווערן האט ער מער נישט קיין רעכט, וועלן מיר זען די גמרא. אמר רב כהנא אמר רב, האט רב כהנא געזאגט פאר רב, מחלוקת, די מחלוקת פון רבי יהודה מיט די חכמים וואס ס'קריגן זיך ביי זיתים וגפנים, שנפלו דאס איז געפאלן בשדה שלה אין איר פעלד, ווייל אויב די זיתים וועלן ווערן אויסגעטריקנט בלייבט דאך דאך איבער קרקע, דעריבער זאגט רבי יהודה, כאטש דער רווח איז א קליינער, אבער אביסל קרן בלייבט דאך איבער, איז לא תמכור מפני שהן שבח בית אביה. אבל בשדה שאינה שלה, אז די זיתים און די גפנים איז געווען איז איר געפאלן א ירושה, נישט די פעלד, איר טאטע האט געהאט זיתים וואס ער האט געקויפט און ער האט על מנת אז זאלן זיך געפינען אין די קרקע פון די מוכר און די לוקח וועט עסן די פירות ביז ס'עט זיך אויסטריקענען דעמאלט דברי הכל תמכור האלטן אלע אז מ'זאל עס פארקויפן דא נישט דא קיין סברא שבח בית אביה משום דקא כליא קרנא, ווייל ס'עט זיך דאך ענדיגן, וואס וועט ער בלייבן? עפעס פון די טאטנ'ס משפחה? ס'עט דאך סיי ווי גארנישט נישט בלייבן, אזוי יא די טייטש אז ס'איז דא ערד בלייבט איבער די קרקע, אבער דא אויך וועט דאך גארנישט נישט בלייבן, פאסט זיך נישט צו זאגן שבח בית אביה. מתקיף לה רב יוסף, האט רב יוסף געפרעגט א קשיא, גיב נאר א קוק, הרי עבדים ושפחות דכשדה שאינה שלה דמי, ופליגי, עבדים ושפחות, אויב זיי שטארבן אפ, זענען דאך אלטע, איז דאך כליא קרנא אינגאנצן, און דאך קריגן זיי זיך, איך זאג, זאל טאקע זיין שפעטער וועט גארנישט נישט בלייבן, אבער כל זמן זענען דא, איז דא שבח בית אביה, אלא אי איתמר, הכי איתמר, אויב מען האט עפעס געזאגט פון נאמען פון רב אז ס'איז דא א חילוק צו שדה שלה צו שדה שאינה שלה, האט מען אזוי א געזאגט. אמר רב כהנא אמר רב, מחלוקת בשדה שאינה שלה, די מחלוקת איז אז דער פעלד אז ס'איז נישט איר פעלד, איז דעמאלט די שאלה, דער קרן וועט דאך סייווי ווערן גענדיגט, צו פאסט זיך צו זאגן שבח בית אביה אויף א שטיקל צייט, אבל בשדה שלה, דברי הכל לא תמכור, האלטן אלע אז מ'זאל נישט פארקויפן, ווייל דער קרן וועט דאך אינגאנצן נישט ווערן פארניכטעט, מפני שבח בית אביה. רשי. זאגט די משנה, המוציא הוצאות על נכסי אשתו, דער מאן עסט פירות, איז דאך די עקספענסעס וואס איז דא, פארשטייט זיך דארף דאך די מאן מאכן די עקספענסעס, האט ער געטון ווי דער דין איז, ער האט אויסגעגעבן עקספענסעס אויף די פירות, הוציא הרבה, צי ער האט אויסגעגעבן אסאך געלט, ואכל קימעא, און פירות האט ער געהאט נאר א קליין ביסל, אדער. קימעא, האט אויסגעגעבן א קליין ביסל געלט, ואכל הרבה, ער האט געהאט אסאך ריוח, מה שהוציא הוציא, וואס ר'האט אויסגעגעבן האט ער אויסגעגעבן, און מה שאכל אכל, וואס ר'האט געגעסן האט ער געגעסן, אויב ער וויל דער פרוי גט'ן, ער גט איר, קען ער נישט מאנען ביי איר און זי קען נישט מאנען ביי אים, די ריוח, די פירות האט ער געהאט פאר די הוצאות, ווי איז הוציא. ס'איז געווען הוצאות ולא אכל, קיין רווח איז נישט געוועזן, ס'איז דא אז ער האט נישט אראפ גענומען פון דעם דעם רווח, ישבע זאל ער שווערן כמה הוציא, וויפיל ער האט אויסגעגעבן, ויטול. רש"י, מה שהוציא הוציא, אם גירשה אויב ער האט איר געגעבן. גמרא, פרעגט די גמרא, וכמה קימעא, וויפיל רופסטו אן קימעא? אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, אפילו גרוגרת אחת, אפילו ער האט געגעסן פון דער פעלד איין טרוקענע פייג, והוא, מיט דעם תנאי, שאכלה דרך כבוד, ער האט עס געגעסן דרך כבוד. אמר רב אבא אמרי בי רב, מען האט געזאגט אין בית מדרש, אפילו שיגרא דתמרי, אפילו ער האט געגעסן א סקוואטש וואס איז צוזאמען געפרעסט טייטלען,

און אך עס איז נאר געבליבן די פסולת, אדער קען מען לערנען זאגט רש"י, מען האט עס געפרעסט כדי מען זאל שפעטער מאכן פון דעם ביר. וואס איז דא די שאלה צו דאס הייסט קימעא געגעסן תיקו בלייבט שטיין די שאלה, פרעגט די גמרא לא אכלה דרך כבוד מאי

וואס איז געווען די מעשה? די מאן האט געמאכט עקספענסעס אויף די פעלד אויף די בהמה, און ער האט גארנישט ניט קיין הנאה געהאט, נאר ער האט נאר גענומען צווייגן און ער האט עס געגעבן צו עסן צו די בהמה, און נאכער האט ער גע'גט די פרוי. ער האט געטענה'ט דער מאן, אויסגעגעבן געלט האב איך אויסגעגעבן, קיין פירות האב איך נישט געגעסן, האט רב יהודה געזאגט, דעם נוצן וואס ער האט געהאט, וואס ער האט געגעבן די בהמה צו עסן די טרוקענע צווייגן, דאס הייסט פירות. רב יהודה לטעמיה, רב יהודה גייט לויט זיין טעם, וואס רב יהודה זאגט אז אפילו מען האט נישט קיין הנאה פון די פירות אליין, נאר פון די צווייגן הייסט אויך אכילה. דאמר רב יהודה, רב יהודה האט געזאגט, ס'דא א דין ווען איינער פארקויפט דעם צווייטן א פעלד, פארשטייט זיך טוט מען שרייבן א שטר אז ער האט אים פארקויפט די פעלד, אויב ער טענה'ט ער האט אים נישט פארקויפט, קומט צו גיין יענער און ער ווייזט דעם שטר, אבער א מענטש האלט נישט אייביג דעם שטר, א מענטש האלט דעם שטר נאר דריי יאר, און אויב ער איז געווען אין פעלד דריי יאר, און דער ערשטער בעל הבית וועט קומען צו גיין ער וועט זאגן איך האב עס נישט פארקויפט, דו ביסט א גזלן, איז זאגט ער פארוואס ביז יעצט האסטו געשוויגן, דו האסט מיר געלאזט עסן דריי יאר, ווייל מיר ווייסן א איין יאר קען פאסירן וועט א מענטש סיי האט ער קען נישט מער ארבעטן לאז א צווייטער זאל אריין גיין צוויי יאר אבער דריי יאר אפילו ער וויל נישט נעמען די פעלד וואלט ער געמאכט א מחאה וואלט ער געזאגט פאר מענטשן איר זאלט וויסן זיין אז דער מענטש איז אין מיין פעלד עס באלאנגט נישט צו אים דעמאלט וואלט ער דאך דאס געהערט וואלט ער געווען נזהר אין דעם שטר וואלט ער געהאלטן דעם שטר אזוי ווי ער האט נישט געהערט קיין מחאה אז ס'שווייגט יענער, היט ער שוין נישט דעם שטר. איז ווי וועט זיין אכלה ערלה? די חזקה איינס פון די יארן איז געוועזן ערלה? צי אלע דריי יאר איז ערלה? וואס ערלה איז דאך די פירות זענען דאך אסור בהנאה, וואס איז די אכילה אין דעם יאר פון ערלה? וואס נאר די צווייגן? אדער שביעית, שמיטה יאר, שמיטה יאר איז דאך סיי ווי הפקר צו אלעמען, די כלאים, אדער ס'איז געווען כלאים, דער דין דארף לערנען לכאורה כלאי הכרם, ווייל כלאי זרעים איז מותר באכילה, נאר כלאי הכרם איז אסור באכילה פן תקדש שטייט דארט תוקד אש. זאגט רבי יהודה הרי זה חזקה אז ס'איז א חזקה. פארוואס? די ערלה עסן דאך נישט קיין פירות, כלאים עסן דאך נישט קיין פירות, נאר דאס א וואס ער נוצט די צווייגן דאס הייסט אכילה. איז די זעלבע זאך דא אויכעט, וואס ער ביי אונז האט דער מאן אין די נכסי אשתו די חבילות זמורות הייסט אויך אן אכילה הייסט אויך געגעסן. אמר רב יעקב אמר רב חסדא המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה אז איינער האט געמאכט עקספענסעס אויף די פעלדער וואס זיין פרוי זי איז א קטנה און די די קידושין זענען נאר געווען מדרבנן זי איז געווען א יתומה וואס איר מוטער אדער די ברידער האבן איר מקדש געווען און זי קען ממאן זיין ארויסגיין פון דעם מאן. איז ער האט אריינגעלייגט עקספענסעס אויף די פעלדער כמוציא על נכסי אחר דמי האט עס דעם זעלבן דין ווי ער גיבט אויס עקספענסעס אויף די פעלדער פון אנדערע, דער דין איז א מוציא על נכסי אחר, וועט דא אויסקומען אז ס'איז געווען פון דעם פעלד רווח, וועל איך נישט זאגן ער האט דאך עפעס הנאה געהאט, מה שהוציא הוציא, און מה שאכל אכל, ניין, נאר איך טו אפשאצן אזוי ווי עס נעמט שטענדיג א אריס, דער אריס מיהט זיך דארטן למחצה לשליש ולרביע, אמאל וועט עס זיין נישט גוט פאר דער פרוי פאר דער קטנה, ווייל ס'איז געווען אסאך רווח, איז נעמט ער דאך א גרויסן חלק פון דעם רווח, מאי טעמא עבדו בה רבנן תקנתא, פארוואס האבן די רבנן געמאכט א תקנה פאר דעם מאן אז דער מאן זאל האבן דעם דין ווי א ארבעטער, כי היכי דלא ניפסדינהו, ער זאל נישט מאכן קיין שאדן די פעלד, זי איז דאך א קטנה, און ער טראכט דאך אלעמאל וואס האב איך אריינצוגעבן עקספענסעס צומארגנס וועט זי ממאן זיין, אוועקגיין, דערוויילע וועלן די פעלדער גיין לאיבוד, אבער אויב איך זאג, דאס וואס ער לייגט אריין אין פעלד האט ער נישט קיין שאדן, וועט ער נישט מאכן קיין שאדן, ווייל ער טראכט זיך אזוי, אפשר וועט זי נישט ממאן זיין, ארבעט איך פאר מיין זאך, און אויב זי וועט ממאן זיין, ארבעט איך אויך נישט אומזיסט, איך וועל דאך נעמען דעם שבח, וועל איך דאך נעמען.

איז געגאנגען דער מאן, אפיק, ער האט אויסגעגעבן די עקספענסעס האט אים געקאסט שית מאה זעקס הונדערט אייתי און ער האט געברענגט ארבע מאה פיר הונדערט, וועט איר פרעגן וועלכער מענטש גיבט אויס זעקס הונדערט צו באקומען פיר הונדערט, נאר מען האט נישט געוויסט אז עס וועט אזויפיל זיין די עקספענסעס, ער האט געמיינט הונדערט, נאכער נאך הונדערט, נאכער וויל מען דאך זיך שוין נישט צוריק ציען. בהדי דקאתי, ווען ער איז געקומען צוריק, איצטריך ליה חד זוזא, האָט ער געדאָרפן האָבן, נישט פאַר די הוצאות הדרך, נאָר פאַר זיך האָט ער געדאָרפן האָבן איין זוז, ושקל מינייהו, און דעם זוז האָט ער גענומען פון די געלט, פון די פיר הונדערט, אתא לקמיה דרבי אמי, ס'איז געקומען פאַר רבי אמי, ער האָט געוואָלט, מען זאָל אים געבן הוצאות, און דא אויך ווי דער דין, אמר ליה האט אים רב אמי געזאגט מה שהוציא הוציא, דאס וואס ער האט אויסגעגעבן האט זיך דאך אויסגעגעבן, און מה שאכל וואס ער האט געגעסן אכל, אזוי האבן דאך געלערנט אין דער משנה, אזוי הוציא הרבה ואכל קמעא, אז דער מאן האט אויסגעגעבן פאר דער פרוי אסאך געלט אסאך עקספענסעס, און די הנאה איז געווען א קליין ביסל, איז מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל. אמרו ליה רבנן לרב אמי, האבן די רבנן געזאגט צו רב אמי, הני מילי, ווען זאגן מיר דעם דין אז כאטש די הוצאות זענען גרויסע און דער רווח איז א קליינער, דאך זאגן מיר ומה שהוציא הוציא מה שאכל אכל, היכא דקא אכיל פירא, ווען דער מאן האט געגעסן דאס וואס באלאנגט צו אים, פירא, די פירות וואס באלאנגט צו אים, אבער הא דער מענטש וואס האט אראפגענומען איינס פון די פיר הונדערט זוז קרנא קאכיל, ער האט דאך געגעסן ווי מען זאגט א חלק פון דעם קרן, והוצאה היא, וואס איז די טייטש די ווערטער והוצאה היא? פאקטיש ווייזט דאך אויס אז דער זוז איז נישט געווען פאר דער הוצאה פון דעם מאל, נאר ס'איז געווען אויף אים, אויב זאל זיין זיין הוצאה איז דאך עס אריינגערעכנט ס'איז געווען אויב די הוצאה זאל זיין פון אלעס די אפמאנען דעם חוב, וואס הייסט ער האט אויסגעגעבן זעקס הונדערט, האט ער אויסגעגעבן זעקס הונדערט און איינס. אם כן, אויב אזוי, אז דער מאן האט נישט גענוצט קיין רווח, קיין פירות, אויב אזוי, הוה ליה איז דאס גלייך ווי הוציא ולא אכל, ווי ער האט אויסגעגעבן אסאך אסאך עקספענסעס געהאט ולא אכל ער האט גארנישט נישט געהאט קיין רווח ער האט נישט געגעסן ישבע זאל ער שווערן כמה הוציא וויפיל ער האט אויסגעגעבן ויטול און ער וועט נעמען דאך געזען דער מאירי ברענגט אראפ א מחלוקת וויפיל גיבט מען אים צו מען דארף אים געבן די גאנצע זעקס הונדערט די פרוי זאל נאך צולייגן צוויי הונדערט אדער מען גיבט אים וויפיל די שבח איז פיר הונדערט ווייל ס'דא א סברה צו זאגן כאטש שטענדיג איז דאך דער דין אז אויב די יציאה איז מער ווי די שבח באקומט ער נישט מער אויף די יציאה וואס איז מער פון שבח, דאס איז גערעדט געווארן ווען ער אליין האט געמאכט די עקספענסעס, אבער דא אה, זי האט דאך אים געשיקט, ער האט דאך געטון איר שליחות איז אנדערשטע זאך. אין דער משנה האט מען געלערנט ישבע כמה הוציא ויטול אז אויב דער מאן האט אויסגעגעבן עקספענסעס פאר די נכסים פון זיין פרוי פאר די נכסי מלוג, און קיין פירות האט ער נישט געגעסן, נאכדעם גט ער איר, זאל ער שווערן כמה הוציא, וויפיל ער האט אויסגעגעבן, ויטול ער זאל נעמען. אמר רב אסי, האט רב אסי געזאגט, והוא דער דין איז געזאגט געווארן שיש שבח כנגד הוצאה. דאס וואס איך זאג יגבה ויטול מיינט מען אז דער רווח איז אזויפיל וויפיל די הוצאה איז. וואס הייסט עס? למאי הלכתא? איך קען טייטשן אין רב אסי'ן צוויי טייטשן. איך קען טייטשן אז דער והוא גייט ארויף אויף דעם שווערן. ווען שווערט מען? נאר שיש שבח כנגד הוצאה, ווי איז אבער אז שבח איז מער ווי די הוצאה, דעמאלט קען ער נעמען אן א שבועה. איך קען טייטשן אז דער והוא גייט נישט ארויף אויפן שבועה, נאר והוא גייט ארויף אויף דעם יטול, ווען נעמט ער? ער נעמט נאר די, ווען זאגן מיר איז דער דין אז ער נעמט די הוצאה, דווקא אין דעם פאל ווען די הוצאה איז ווי די שבח, ווי איז אבער אז די הוצאה איז מער אויף די שבח, דעמאלט נעמט ער נישט. קומט יעצט אויס אז פון שבועה רעדט מען ניט, שווערן שווערט מען אלעמאל. איז אויב מען לערנט די ערשטע העלפט איז עס א קולא, אין אנדערע ווערטער איז גיי איך באלייכטערן אויף אים, אז אויב ס'איז דא מער שבח ווי די יציאה דארף מען נישט שווערן, און אויב איך טייטש די צווייטע טייטש אז די והוא גייט ארויף ווען נעמט ער די הוצאה, גיי איך מאכן א חומרא אויף אים, אז אויב די יציאה איז מער פאר דעם שבח נעמט ער נאר דעם וויפיל ס'איז געוועזן די שבח, אפילו מיט א שבועה נעמט ער נישט. אמר אביי, האט אביי געלערנט פשט אז דער והוא גייט ארויף אויף דעם דין פון שבועה, שאם היה שבח יתר על הוצאה, אויב דער וואס האט זיך פארבעסערט איז געווען מער פון די הוצאות, מער פון די עקספענסעס, דעמאלט איז דער דין נוטל את ההוצאה, נעמט ער וואס ער האט אויסגעגעבן בלא שבועה ונשבועה. אמר ליה רבא האט אים רבא געזאגט אם כן אויב אזוי אתי לאיערומי וועט ער קומען מאכן א הערמה למשל דער רווח איז געווען טויזנט און די הוצאות זענען געוועזן נישט מער ווי צען וועט ער זאגן ער האט געהאט הוצאות נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק און כ'וועל אים נישט הייסן שווערן אלא אמר רבא האט רבא געזאגט אזוי שאם היתה הוצאה, דאס דער והוא גייט נישט ארויף אויפן דין פון שווערן, שווערן דארף מען אלעמאל שווערן, נאר שאם הויס הוצאה יסעיר על השבח, אויב די הוצאה איז געוועזן מער אויף דעם שבח, אין לוי האט ער נישט, אלא הוצאה האט ער נאר פאר די עקספענסעס, שיעור שבח, וויפיל דער שיעור איז געוועזן פון שבח, כאטש ס'איז געזאגט געווארן דער דין אז אז ער זאל נעמען מה שהוציא, ישבע כמה הוציא, דאס איז גערעדט געווארן אז אויב ס'איז געווען שבח אזויפיל ווי די הוצאה, ווי איז אבער אז שבח איז געווען ווינציגער נעמט ער נישט אינגאנצן נאר וויפיל ס'איז געוועזן שבח ובשבועה, און דאס וואס ער נעמט דארף שטענדיג זיין בשבועה. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, דער דין איז דאך אזוי אז דער מאן האט פארבעסערט די נכסים פון זיין פרוי און ער האט עפעס הנאה געהאט פון די פירות נאכער ער גט די פרוי מה שהוציא הוציא מה שאכל אכל איז רעכט ער קען מאכן עקספענסעס און ארבעט פאר טויזנט דאלער און זיין רווח איז נאר געוועזן כאיסר כדינר אבער פארפאלן אזוי איז דער דין. האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, בעל שהוריד אריסין תחתיו מהו, דער סדר איז ווען איינער האט פעלדער אסאך נעמט ער גיט אריבער די פעלדער צו א אריס, אריס הייסט דער וואס טוט איבערארבעטן די פעלדער, און מען טוט זיך טיילן ווי מען רעדט זיך צונויף צו א העלפט צו א דריטל גיט מען אים, איז דער מאן האט אליין נישט איבערגעארבעט די פעלדער, ער האט עס געגעבן א אריס צו איבערארבעטן. נאכער האט דער מאן גע'גט די פרוי. ווען די פעלדער זאלן זיין ביי דעם מאן, וואלט דאך געווען די דין, אפילו עס איז געווען אסאך עקספענסעס און שבח זייער ווינציג, איז פארפאלן מה שאכל אכל מה שהוציא הוציא. וויל איך דא וויסן אדעתא דבעל נחית.

אז איינער דינגט א ארבעטער, ראובן גייט צו די ארבעטער און ער זאגט צו ארבעטס ביי מיר, מען רעדט זיך צו וועגן דעם פרייז, נאכער האט ער אים געוויזן אויף א חבר'ס פעלד, זאג מיר דו האסט עס געדינגען, דארפסטו זיי באצאלן, וואזשע פאסט זיך דא צו זאגן אדעתא דבעל, אבער ער האט עס געדינגען דעם אריס, פארוואס זאל דער אריס ליידן, זאגט תוספות דא איז אנדערש, ווייל דא האט דער אריס אים בעסן אז די פעלד איז פון דער פרוי, און זיי זענען אריינגעגאנגען גלייך אויף דער דעה, וויל איך וויסן אז אויב די פרוי וועט ווערן גע'גט, זאל זי די זעלבן דין, זאל זי גארנישט נישט האבן. און דעריבער וועלן מיר זאגן די אריסים באקומען נישט וואס קומט זיי, או דילמא אדעתא דארעא נחית, זיי זענען אריינגעגאנגען אדעתא דארעא וועגן ארבעטן די פעלד, און אז זיי זענען וועלן האבן זייער רווח דורך ווי דער סדר איז מען זאל נעמען וארעא כי קיימא לאריסי קיימא, ווען די מאן זאל נישט געווען אריינעמען די אריסים וואלט זיך די פרוי אליין נישט איבער געארבעט, וואלט דאך למשל ס'זאל זיין ביי די פרוי וואלט זי דאך אויכעט גענומען אריסים, דעריבער קומט צו די אריסים זייער חלק. מתקיף לה רבא בר רב חנן, האט רבא בר רב חנן געפרעגט א קשיא, דאס איז די שאלה, דאס איז די שאלה, גייט ער דאס זאגן, וואס פרעגסטו א שאלה, מאי שנא, ווי קענסטו האבן א הווא מינא אז דער אריס זאל פארלירן, וואס זאל ער פארלירן, מאי שנא, וואס איז דאס אנדערש, מהיורד לתוך שדה חבירו, איינער איז אריינגעגאנגען אין דער פעלד פון זיין חבר ונטעה שלא ברשות און ער האט עס געפלאנצט, נישט גענומען קיין רשות ביי דעם בעל הבית, איז דער דין, שמין לו, מען שאצט אפ וויפיל דער שבח איז, וידו על התחתונה, און די האנט פון דעם מענטש וואס דער ארבעטער איז על התחתונה, דאס הייסט אז אויב די שבח איז מער ווי די יציאה גיט ער אים נאר די יציאה, און אויב די יציאה איז מער ווי די שבח גיט ער אים דעם שבח, און ווי איז שוין דא א הוה מינא דא צו זאגן אז די אריסים זאלן ארויסגיין בלא כלום און זאלן גארנישט ניט באקומען, וואס איז דיין הוה מינא? זאל דער אריס האבן דעם דין ווי ער איז אריינגעגאנגען אן רשות, ענטפערט ער עס איז נישט גלייך, התם ליכא איניש דטרח, דארטן נאר א מענטש זעהט א פעלד פון זיין חבר קיינער ארבעט עס נישט גייט ער און ער ארבעט עס איבער, דעריבער זאגן מיר אז דעם שיעור יציאה דעם שיעור שבח דארף מען אים געבן, אבער הכא איכא בעל דטרח ווען די אריסים זאלן נישט געווען נעמען די פעלד וואלט דער מאן עס געווען איבער געארבעט דעריבער זאגט זי צו זיי איר האט מיר ווער האט אייך געהייסן גיין אן אייך וואלט געווען ווער עס זאל איבער ארבעטן דעריבער קען אמאל זיין אז די אריסים האבן גארנישט פרעגט די גמרא מאי הוי עלה ווי בלייבט דער דין וואס מיר האבן געפרעגט די אריסים האבן צו ניט, אמר רב הונא בריה דרב יהושע חזינן, מיר זעען אי בעל אריס הוא, אויב דער מאן אליין קען איבערארבעטן פעלדער ווען מ'האט נישט די אריסים וואלט ער אליין עס איבערגעארבעט, זאגן מיר, אונז רעדט מען דאך דא אן אז די אריסים האבן געוואוסט אז דיע פעלד איז אירע, אז ס'קען אמאל זיין אז ער זאל איר גט'ן ב ה האט דער מאן דעמאלט דעם דין מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל, איז דעמאלט דער דין איסתליק ליה בעל איסתליקו להו, גייען זיי אויכעט אוועק, וועט זי טענה'ן צו זיי, איר האט מיר געמאכט שאדן, ווען איר זאלט נישט געווען געארבעט אין די פעלד וואלט דער מאן איבערגעארבעט, און יעצט ער גט מיר, וואלט זי דאך גארנישט נישט באקומען מכח מה שאכל אכל מה שהוציא הוציא. אי בעל לאו אריס הוא, אויב דער מאן איז נישט קיין אריס, דער מאן איז נישט אזעלכער וואס טוט איבערארבעטן די פעלד, מען רעדט פון א מענטש וואס קען איבערארבעטן פעלדער, איז דאך דעמאלט ארעא לאריסי קיימא איז אויב נישט שטייט די פעלד אז מען זאל דיע פעלד געבן פאר א אריס, איז דאך עווליע צי ער די די פרוי אליין וואלט דאך אויך געדארפט נעמען אן אריס, דעריבער זאגן מיר אז ער האט באקומען דעם דין ווי א אריס. איבעיא להו האבן די בני הישיבה געפרעגט א שאלה, בעל שמכר קרקע לפירות מהו, פירות באלאנגט דאך צום מאן, האט דער מאן פארקויפט צו אנדערע א פעלד פון מלוג, ער האט עס פארקויפט נישט די גוף קרקע, גוף קרקע קען מען דאך נישט פארקויפן, ער האט עס פארקויפט פאר פירות, ווי איז דער דין, וואס איז די שאלה, מי אמרינן צי זאגן מיר, מאי דקני אקני, וואס די חכמים האבן געזאגט, ער האט דעם זכות, דעם זכות האט ער פארקויפט, או דילמא אדער, כי תקינו ליה רבנן פירות לבעל, פארוואס האבן די רבנן געזאגט אז פירות פון נכסי מלוג באלאנגט צום מאן, איז דאס געזאגט געווארן משום רווח ביתא, אז ס'זאל זיין אין שטוב פאר צו לעבן ברייטער, אז די פעלדער, די פירות וועט ער אריינברענגען, וועט זיין ברווח פירות, דו מוזט נאר ווייסן וואו צו. אבל לזבוני לא, אבער די חכמים האבן נישט מתקן געווען אז די פירות באלאנגען אויף דעם צום מאן, אז דער מאן זאל דאס קענען פארקויפן, אויף דעם האבן זיי נישט געזאגט. יהודה מר בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשוי פון דעם לשון מה שעשה עשה זעהט אויס א לכתחילה נישט קיין גלייכע זאך ער זאל פארקויפן, נאר אויב ער האט שוין פארקויפט איז פארקויפט. עס זעהט אויס יהודה מר, דער נאמען איז געווען יהודה מר בר מרימר משמיה דרבא אמר מה שעשה עשה רב פפא אזוי גורס דער ב"ח אמר משמיה דרבא לא עשה ולא כלום, די צוויי אמוראים קריגן זיך אליבא דרבא. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, הא דיהודה מר בר מרימר, וואס ער זאגט נאך אין נאמען פון רבא'ן, אז אויב ער האט פארקויפט דער מאן די פעלד לפירות מה שעשה עשה, לאו בפירוש איתמר, האט מען דאס נישט געהערט בפירוש פון רבא'ן, אלא מכללא איתמר, מען האט עס געהערט פון א כלל. דההיא איתתא, ס'איז געווען א מעשה, א פרוי, זי האט חתונה געהאט, דעיילה ליה לגברא, זי האט אריינגעברענגט צום מאן תרתי אמהתא, צוויי דינסטן האט זי געהאט, און די דינסטן האט מען נישט אפגעשאצט די ווערט ס'זאל ווערן נכסי צאן ברזל, נאר ס'איז געווען נכסי מלוג. אזל גברא, איז געגאנגען דער מאן, נסיב איתתא אחריתי, און ער האט גענומען אויך נאך א פרוי, עייל לה חדא מינייהו, האט ער גענומען איינע פון די דינסטן און ער האט געגעבן דער צווייטער פרוי זאל איר באדינען. אתא לקמיה דרבא, איז די ערשטע פרוי געקומען צו רבא, אויף דעם האב איך אריינגעברענגט א דינסט אז מען זאל געבן פאר מיין צרה, צווחה זי האט געשריגן לא אשגח בה, ער האט נישט געקוקט אויף דעם. מאן דחזא, דער וואס האט עס געזען סבר האט געמיינט משום דסבר ווייל ער האלט מה שעשה עשה אז דעריבער האט ער גארנישט נישט איר געזאגט ווייל דער מאן האט א רעכט זיך צו באדינען מיט די דינסט, איז אזוי ווי ער האט אליין רעכט האט ער אויך רעכט עס צו פארקויפן, איז נישט בלויז ער קען עס געבן פאר דער אנדערער פרוי נאר ער קען פאררענטן די דינסט צו אן אנדער מענטש אויכעט. דאס איז דאך פירות, יעדע זאך האט זיינע פירות, א דינסט דער תשמיש דאס איז פירות, אזוי ווי מען האט פריער געלערנט א מלבוש וואס מען דעקט זיך מיט דעם צו, דאס איז די פירות, די הנאה פון דער זאך. דעריבער האט מען גענומען פון דער מעשה אז רבא האלט מה שעשה עשה. זאגט די גמרא, ולא היא ס'איז נישט קיין ראיה פון דעם, ווייל אין אמת'ן זאגן מיר משום רווח ביתא, אז די גאנצע זאך איז פארוואס האט מען די פירות? משום רווח ביתא, דאס איך מיין דער ענין פון די פירות איז משום פירקונה אז מען זאל זיי אויסלעזן נאר עס דארף אויך ס'זאל בלייבן אין שטוב, איי אויב אזוי פארוואס זשע האט ער געהאט דער מאן רעכט אוועקצוגעבן פאר א צווייטע פרוי, והא קא רווח אז די אנדערע פרוי איז דאך געווען טוט יעצט טוט זי דאך אויך צרכי בית ממילא איז דעריבער איז גוט, ווי וועט זיין גיין פאררענטן די דינסט צו א פרעמדן מענטש, דאס וועט מען טאקע נישט קענען. והלכתא, און די הלכה איז, בעל שמכר קרקע לפירות, אז דער מאן האט פארקויפט ערד פאר פירות, דאס הייסט די נכסי מלוג האט ער פארקויפט צו איינעם אז דער לוקח זאל עסן פירות, לא עשה ולא כלום, ער האט נישט קיין כח עס צו פארקויפן, מאי טעמא, וואס איז די טעם, אביי אמר אביי זאגט חיישינן כ'האב מורא שמא תכסיף פאר איין טעם איך האב מורא דער מענטש וועלכער ער דארף ארויסנעמען פון די פירות פון די פעלד נאר פירות וועט עס נישט אזויפיל אויפפאסן ער וועט עס נישט ווי געהעריג איבערארבעטן ווארום ער וועט נאר וועלן ארויסנעמען וואס מער צו קאליע מאכן די פעלד דער מאן וועט עס יא איבערארבעטן, כאטש ס'איז דאך נישט זיין פעלד, אבער ס'קען דאך אמאל זיין אז זי וועט שטארבן בחייו, וועט ער דאך ירש'ענען די פעלד, דעריבער וועט ער נישט וועלן קאליע מאכן די פעלד, אבער א פרעמדער מענטש קען קאליע מאכן. רבא אמר רבא זאגט א צווייטן טעם, דעם טעם וואס מען האט פריער געזאגט, משום רווח ביתא, ווייל איך וויל די פירות זאלן זיין אין שטוב, ס'וועט זיין די שפייז אין שטוב זאל זיין ברייט. מאי בינייהו? וואס איז די חילוק פון די צוויי טעמים? איכא בינייהו ס'איז דא א חילוק ארעא דמקרב למתא, אז די פעלד איז לעבן שטאט, וואו יעדן מאל זעט מען די פעלד, איז אויב די טעם פון מכסיף, יענער וועט נישט אויפפאסן אויפן פעלד, דער. איז דא וועט ער יא ווי מען זאגט אויפפאסן.

וואס האט ער יענעם פארקויפט אז יענעם זאל ער געבן גלייך גרייטע פירות, נישט ער האט פארקויפט די פירות, פירות האט א מאן רעכט צו פארקויפן, ער זאגט איך פארקויף דיר די פעלד, נאר דו דארפסט ווער זאל עס איבערארבעטן, איך וועל עס איבערארבעטן, און ס'וועט זיין למחצה לשליש ולרביע, אויב דער טעם שמא תכסיף איז דא נישט דא, אבער רווח ביתא איז דא יא דא, ווייל מ'גיט דאך יענעם אוועק פירות אויך דא ווינציגער פירות, אי נמי זוזי וקא עביד בהו עיסקא אז מיט די געלט וואס ער באקומט וועט ער מאכן ביזנעס איז אזוי אויב דער טעם איז משום מכסיף טאר מען נישט די פעלד וועט ווערן ערגער אבער אויב דער טעם איז משום רווח ביתא מעג מען יא פארוואס מעג מען יא ווייל עס איז דאך זיין א רווח ביתא מיט די ביזנעס וועט מען האבן געלט רשי, זאגט די משנה שומרת יבם, דאס ווארט שומרת איז די טייטש זי ווארט מען זאל איר מייבם זיין, שנפלו לה נכסים, רשי טייטשט די נכסים זענען איר געפאלן כשהיא שומרת יבם, אין אמת'ן איז דא אין דעם א מחלוקת פון אביי מיט רבא, דארט אין יבמות האט מען דאך די משנה, אביי דוכט זיך לערנט אז ס'איז איר געפאלן ווען דער מאן דער ערשטער האט נאך געלעבט, מודים בית שמאי ובית הלל, זענען די בית שמאי און די בית הלל מודה שמוכרת אז זי קען פארקויפן ונותנת און זי קען אוועקגעבן א מתנה וקיים און וואס זי טוט דאס בלייבט. וואס הייסט? פריער האט מען דאך געלערנט א משנה אז אויב ס'איז איר געפאלן נכסים ווען זי איז אן ארוסה לערנען די בית הלל אז לכתחילה טאר זי נישט פארקויפן, אבער ביי שומרת יבם זענען זיי מודה זי קען יא פארקויפן, וואס איז די חילוק? איז די נימוקי יוסף זאגט די חילוק די תוספות יום טוב ברענגט אראפ, די נימוקי יוסף זאגט די חילוק איז אזוי, ווייל אן ארוסה איז דאך שוין זיין פרוי, עס איז נישט תופס, איינער וועט איר מקדש זיין איז נישט תופס קיין קידושין און ס'איז בסקילה, כמעט ווי אשתו, אבער שומרת יבם איז דאך נאר חייבי לאוין, ס'איז דא תפיסת קידושין דעריבער רופט זיך עס נישט אן אויף אזויפיל אז זי זאל זיין אשתו. תוספות זאגט א צווייטע סברא, תוספות זאגט, און תוספות איז נישט דא אין אנפאנג פרק, אז דער חילוק איז אזוי, אן ארוסה שטייט זי דאך לינשא, מ'האט איר מקדש געווען, וואס וועט דא שפעטער זיין? ס'וועט זיין נישואין, אבער ביי שומרת יבם איז דאך נישט קיין זיכערע זאך ס'וועט זיין יבום, אפשר וועט זיין חליצה. יעצט מתה. איידער מ'האט איר מייבם געווען איז די שומרת יבם געשטארבן, מה יעשו וואס זאל מען טון בכתובתה מיט איר כתובה, אין דעם ווארט כתובה גייט דא אריין דריי זאכן, כתובה מיינט מען די מנה מאתים, ביי א בתולה איז די כתובה צוויי הונדערט ביי אלמנה הונדערט,

צו נכסי צאן ברזל דאס איז אויך אין כתובה, איז ווער דארף באקומען דיע כתובה? ובנכסים הנכנסים והיוצאים עמה, און אויך וואס זאל מען טון מיט דיע פעלדער, וואס דיע פעלדער ווען זי קומט אריין קומען זיי אריין, און זי גייט ארויס גיין זיי ארויס, דאס הייסט דיע פעלדער וואס מען טוט זיי נישט אפשאצן, נאר דאס איז נכסי מלוג, ווער טוט דאס ירש'נען? בית שמאי אומרים, זאגן די בית שמאי, יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, איז רש"י טייטשט דא אפ אז כאטש כ'האב פריער געפרעגט מה יעשה בכתובתה ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה, אבער די בית שמאי גייען נישט ענטפערן אויף אלעס, די בית שמאי'ס ווערטער גייט נאר ארויף אויף די נכסי מלוג, די בית שמאי זאגן אז די נכסי מלוג זאל מען זיך צוטיילן, כאטש פריער איז דאך געשטאנען מה יעשה בכתובתה, דאך האט מען עס אפגעלאזט, זאגן די בית שמאי וואס טוט מען מיט די נכסי מלוג, יחלוקו, זאלן זיך צוטיילן יורשי הבעל, די וואס ירש'ענען די מאן, ווער איז דאס? ברידער, די ברידער, עם יורשי, מיט די וואס ירש'ענען האב, איר פאטער, ווער ירשנט איר פאטער? אירע ברידער. איז דא אט די שאלה ווער ירשנט, איז די בית שמאי זאגן אז די מאנ'ס ברידער טוען זיך טיילן מיט די יבמה'ס ברידער, אירע ברידער. דאס וואס שטייט יורשי האב לאו דווקא יורשי, אויב איר טאטע לעבט וואלט עס דעמאלט באקומען צו וועמען? צום טאטן. נאר אזוי ווי כאפט מען דא אריין יורשי הבעל זאגט ער דא אויך יורשי האב. און בית הלל אומרים, די בית הלל גייען ענטפערן אויף אלע זאכן, מיר האבן דאך פריער געהאט א שאלה אויף די נכסי מלוג, אויף די כתובה, און די בית הלל זאגן אזוי, נכסים בחזקתן, די נכסים, דאס הייסט די נכסי צאן ברזל, געהערן צו וועם עס האבן, ווי די חזקה איז, איז רש"י זאגט ס'איז דא אין דעם א מחלוקת וואס מ'מיינט, צי מען מיינט בחזקתן ווי די חזקה אז ס'ירשנען יורשי האב אדער ניין ווייל דער מאן האט דאך גענומען אויף דעם אחריות איז דאך די נכסים עקזיסטירן שוין נישט נאר עס עקזיסטירט נאר וואס ער איז שולדיג דעם חוב ממילא רופט זיך עס אן חזקתן דער בעל דעריבער וועלן ירשנען די יורשי הבעל דאס איז רש"י זאגט דאס איז א מחלוקת אין גמרא וואס די טייטש איז וכתובה די כתובה פון וועמען דארף מען נעמען די כתובה? פון וועמען? ביי וועמען איז יעצט דא די כתובה? ביי די בעל, דעריבער איז עס בחזקתו, בחזקת יורשי הבעל. אבער נכסים הנכנסים ויוצאים עמה, דאס הייסט די נכסי מלוג, ווען זי האט געלעבט אין וועמענס רשות איז געשטאנען דער גוף, איז דאך דער גוף אויך געוועזן אין איר רשות, טא ווער דארף עס יעצט ירש'ענען? בחזקת יורשי האב, זאלן דאס ירש'ענען, ווי מען זאגט אירע יורשים, די די פעלד. נאך א דין שטייט דא אויב הניח אחיו מעות, ראובן געשטארבן אן קינדער, זיין פרוי פאלט ליבום פאר שמעון, און וואס איז געבליבן פון ראובן איז געלט. ילקח בהן קרקע, זאל מען קויפן פאר דיע געלט פעלד, והוא אוכל פירות, און דער יבם עסט פירות. פארוואס? ווייל די כתובה איז דאך על נכסי בעלה הראשון, איז די נכסי המת אחראין פאר איר כתובה, נאר דער יבם עסט די פירות, ער איז איר מייבם. איז דער עיקר אויפטו דא אויך, אז מטלטלים זענען אויך משועבד לכתובה, און די זעלבע זאך פירות התלושים מן הקרקע, אז ס'איז געבליבן פון דעם געשטארבענעם פירות וואס זענען אפגעריסן פון דער ערד, ילקח בהן קרקע, קויפט מען פאר דעם א שטיקל ערד, והוא אוכל פירות, און דער יבם וואס איז מייבם עסט פירות. המחוברים בקרקע, דיע פירות וואס זענען מחובר צו דער ערד, אמר רב מאיר, זאגט רב מאיר, אז דאס האר האט נישט קיין דין פון פירות, נאר דאס האט דעם דין פון גוף קרקע, שמין אותה, מען טוט זיי שמין אותה, מען שאצט אפ די פעלד, כמה יפה בפירות, אי וואס די פעלד איז ווערט מיט די פירות, וכמה יפה בלא פירות, אי וואס ס'איז ווערט אן פירות, והמותר, דאס וואס די פעלד איז מער ווערט מיט די פירות, ילקח בהן קרקע, קויפט מען פאר דעם א שטיקל פעלד, והוא אוכל פירות, און ער עסט פירות. וחכמים אומרים, די חכמים זאגן, די חכמים, אויב די פירות זענען מחובר לקרקע, קריגן זיי בכלל נישט אויפן תנא, ווי די גמרא פירט אויס, די רבנן קריגן נאר אויף דעם דין אז אויב ס'איז געווען תלושים און ס'איז געוועזן אדער ס'איז געוועזן געלט, די חכמים זאגן נאר ביי פירות המחוברים בקרקע, דיע פירות זענען מחובר צו דער ערד, שלה, די גמרא לערנט איין ווייטער אז נישט שלו נאר שלה, דאס באלאנגט צו איר, און וואס איז דעמאלט דער דין אז ס'באלאנגט צו איר? ילקח בהן, קרקע והוא אוכל פירות, קומט דאך יעצט אויס אז ביי פירות המחוברין קריגן די רבנן אינגאנצן נישט, פארוואס זשע ווערט דאך דערמאנט וחכמים אומרים, ווייל אין דער פריערדיגע משנה איז דאך דארטן איז דאך יא דא א מחלוקת לגבי דעם דין, ווייל לגבי נפלו לה כספים דארטן איז דא א מחלוקת פון רבי מאיר מיט די רבנן, ווערט דא און דארט שטייט המחוברים לקרקע שלו, שטייט דא אויך די זעלבע לשון, אבער אין אמת'ן דא אויף קריגן זיך נישט די רבנן דארפן זיי דאס נישט זאגן, איז ווייל זיי דארפן נאר זאגן די זאך וואס זיי קריגן יא, ובפרט ס'טאר נישט שטיין שלו, נאר עס דארף זיין שלה, און די חכמים זאגן התלושים מן הקרקע, די תלושים מן הקרקע איז מטלטלין נישט משועבד צו די כתובה, כל הקודם זכה בהן, יעדער וואס עס נעמט צו פריער איז זוכה, דאס הייסט אזוי, אויב זי האט עס תופס געווען, און די תפיסה זאגט דער רש"י דארף זיין דווקא מחיים, דעמאלט באלאנגט עס צו איר, און די זעלבע זאך איז ביי כספים אויך אזוי, ווייל ס'איז נישט דא קיין שום חילוק פון פירות התלושים ביז כספים. קדם הוא זכה, אז ער האט זיך געפעדערט האט ער זוכה געווען, קדמה היא זי האט זיך געפעדערט איז זי זוכה געווען, ילקח בהן קרקע ווערט געקויפט פאר דעם א שטיקל פעלד והוא אוכל פירות ער עסט, כנסה ווען די יבם איז איר מייבם, הרי היא כאשתו לכל דבר, לגבי יעדע זאך הייסט זי כאשתו. די גמרא זאגט ווייטער אז די פשט איז שיוצאה בגט, אז ער דארף איר נישט געבן מער קיין חליצה, און נאך א דין אז נאכדעם קען ער איר צוריק נעמען, זי האט שוין נישט די דין פון אשת אח. ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, אז די כתובה איז אויף די פעלדער פון דעם ערשטן מאן. נאך א דין שטייט דא, לא יאמר לה, ער זאל נישט זאגן צו איר, הרי כתובתיך, דיין כתובה מונחת ליגט על השולחן, עמוד ב', פ' א' עמוד ב', טייטשט רש"י אויף די פערדע שורה על השולחן, הן מעות, דאס איז די געלט שהוא משתמש בהן וואס ער באנוצט זיך מיט דעם בשולחנות, דאס איז אמאל געווען ספעציעל מענטשן וואס זייער ארבעט איז געוועזן צו קענען אויסבייטן די זאכן, זאל ער נישט זאגן אט נעם דיין געלט. נאר וואס דען? אלא כל נכסיו, נאר אלע זיינע פעלדער וואס ער ירשנט פון זיין ברודער אחראין לכתובתה, זענען ווי מען זאגט פאראנטווארטליך פאר די כתובה. וכן, לא יאמר אדם לאשתו, א מענטש זאל נישט זאגן צו זיין פרוי הרי כתובתיך מונחת על השולחן, נאר דאס איז משועבד צו דער כתובה ווי געלט, אלא כל נכסיו אחראין לכתובתה, זיין גאנץ פארמעגן איז אחראי פאר איר כתובה. גירשה, אויב נאכדעם וואס ער האט מייבם געווען די יבמה האט ער איר גע'גט,

ונדוניא דעם נדן שהכניסה לו וואס זי האט אריינגעברענגט ושמאתן לו זי האט עס אפגעשאצט בכתובתה אין די כתובה וקיבל עליו אחריות ער האט גענומען אויף דעם אחריות ורשאי להוציאן ער קען עס אויסגעבן דאס ווערט אנגערופן נכסי צאן ברזל ס'איז ביי אים געווארן א חוב פון געלט. און אויך וואס זאל מען טון ובנכסים הנכנסים ויוצאים עמה הן נכסי מלוג שאין שמין אותם עליו מ'שאצט נישט אפ אויב זיי זענען מער ווערט שפעטער ווען ער געבט איר האט זי דעם רווח אויב זענען ווינציגער האט זי דעם שאדן ואין רשאי להוציאן ער טאר דאס נישט אויסגעבן ער האט מיר שוין נעכטנס איבער רשות אויב אין דיר גייט אריין אין רשות פון מיין אב נכנס אין אימה גיי מיט די פעלדער מיט איר און כש יצא יצא אין אימה ושם האומרים זאגט דער רש י ביי יבמות בפרק החולת ק מפרש דארט איז די גמרא מפרש מאש נרעשי קשי קיימת דער לויפריגע ווען זי לעבט די יבמה

ומפרש נמי, דאס איז איין זאך וואס די גמרא איז דארט זאגט וואס איז א חילוק פון דעם ביז דעם, ומפרש נמי נאך א זאך איז מפרש דדווקא נקט יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב, דאס גייט נישט ארויף אויף די כתובה, דאס גייט נאר ארויף בנכסי מלוג, אבל אבער יורשי האב לא יחלוקו און דער ב"ח איז גורס בכתובה מיט די כתובה, עם יורשי האב ואף על גב דנקט רישא מה יעשו בכתובתה, ער איז א פרעגן דאך אויף די כתובה, תנייה האט עס אין אנפאנג געלערנט, ושבקה נאכער לאזט ער עס, און ער זאגט נישט וואס מען טוט מיט דעם, אבער די בית הלל גייען שוין זאגן פון יעדן זייט, ובית הלל אומרים, נכסים דצאן ברזל בחזקתן. ובבבא בתרא פרק מי שמת מפורש דארט איז די גמרא מפורש בחזקת מי הם מוחזקים אז די נכסי צאן ברזל אין וועמענס האנט זענען זיי מוחזק אי בחזקת יורשי הבעל צי בחזקת יורשי הבעל הואיל ואחריותן עליו איז די טייטש אזוי ער האט עס גענומען אויף זיך ער איז נאר מחויב יעצט צו באצאלן פאר דעם געלט או אדער בחזקת יורשי האשה ווייל שהיו שלה עס האט באלאנגט צו איר. הכי גרסינן, וכתובה בחזקת יורשי הבעל. פריער האט מען אראפגעטייטשט דאס ווארט כתובה ליגט דריי זאכן, צאן ברזל, די נדן וואס זי האט אריינגעברענגט און די מנה מאתים און די תוספת. אבער דא טייטשן מיר כתובה מיינט מען מנה מאתים, די מנה מאתים וואס ער איז מחויב מתקנת חכמים ותוספת, דאס וואס די מאן איז איר מוסיף, שראויין לבוא לה, וואס ס'איז ראוי זאל איר קומען משל בעל, בחזקת יורשי הבעל, דאס איז בחזקת יורשי הבעל, ווייל מען דארף דאך, זיי זענען דאך מוחזקים, מען דארף דאך פון זיי מוציא זיין. ילקח בהן קרקע, פון די פירות התלושים, פון די געלט זאל מען קויפן קרקע,

וואס זיי זענען געבליבן פון דעם אחיו המת זענען אויך משועבד לכתובה, דעריבער קויפט מען פאר דעם א פעלד און דער יבם ווען ער וועט מייבם זיין וועט עסן פירות. פירות וואס זענען געוואקסן זענען מחובר לקרקע, שמין אותן, דקסבר, ער האלט כל מה שגדל ברשות המת, אלעס וואס איז געוואקסן אין רשות פון דעם מת, אחראין לכתובה, איז אחראין פאר דער כתובה. וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן, פירות המחוברים בקרקע שלו צו דעם יבם, בגמרא פריך עלה, די גמרא וועט פרעגן, ווי קען איך זאגן ס'זאל באלאנגען צום יבם? מיר האבן דאך א כלל, כל המחובר לקרקע איז כקרקע. איז די טייטש אזוי לגבי דעם ברודער וואס איז געשטארבן איז דאך געווען משועבד נישט בלויז די קרקע נאר די פירות איז דאך אויך געווען משועבד ווייל דיע פירות וועלכע זענען מחובר לקרקע האבן דאך דעם דין כקרקע איז דאך יעצט אויך דארף עס דאך ווייטער זיין משועבד. בשלמא ביי דער פריערדיגער משנה וואס דארט האט זיך געהאנדלט וועגן נכסי מלוג, פריער דף ע"ט עמוד א', דארטן שטייט וחכמים אומרים המחוברים לקרקע שלו, דארט איז זייער גוט וואס די רבנן זאגן שלו, ווייל די רבנן זאגן אז אויב עס בלייבט נאר איבער קרן איז די פירות באלאנגען צום מאן. ובפרט דאן אז זי האט באקומען א ירושה נכסי מלוג וואס די פירות זענען געווען שוין מחוברים לקרקע, אבער דער גמר גידול פירות איז געווען ברשות הבעל, עסט א בעל די פירות. אבער דא איז דאך אנדערש די זאך, דער שעבוד איז דאך דא סיי אויף די קרקע סיי אויף די פירות, פארוואס זאגן די רבנן שלו? דאס וועט ווייטער פרעגן די גמרא.

איז גלייך גייט עס איבער צו די רשות פון די יתומים און מטלטלי דיתמי לא משתעבדי, והוא הדין נמי דפליגי אכספים די זעלבע זאך קריגן די רבנן אויך אויף געלט, דמאי שנא כספים מפירות תלושים, וואס פאר א סברא דען דא מחלק צו זיין פון געלט ביז פירות תלושים. אזוי ווי מיר זאגן פירות תלושים איז נישט משעובד צו דער כתובה, איז די זעלבע זאך אז ס'איז געבליבן געלט מזומן איז אויכעט נישט משעובד צו דער כתובה. נאך זאגט די משנה, הרי היא כאשתו, אויב האט ער מייבם געווען איז זי כאשתו לכל דבר, מפרש בגמרא, די גמרא מפרש לגבי וועלכן דין איז דאס, לגבי צוויי דינים, איין דין איז שמגרשה בגט, אז נאכהער דארף ער איר נישט געבן קיין חליצה, ווייל ס'איז דא א סברא צו זאגן, שטייט ולקחה לו לאשה ויבמה, אז אפילו נאכדעם ווי ער האט איר גענומען פאר א פרוי, האט זי נאך א דין פון יבמה, וואלט איך געוואלט מיינען אז מען דארף איר געבן חליצה, פירט די גמרא אויס, שטייט לאשה אז איז אשתו לכל דבר, און נאך א דין איז מחזירה, ער קען איר צוריק נעמען, אז איך זאג נישט מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה, אז די מצוה וואס די תורה האט אויף אים געגעבן האט ער שוין אפגעטון, והשתא תיקום עליו באיסור אשת אח און יעצט זאל זי זיין אוסר אויף אים מיט דעם איסור אשת אח, זאג איך נישט אזוי, ווייל איך לערן עס אפ פון פסוק ולקחה לו לאישה, אז אויב ער האט איר גענומען איז זי שוין געווארן כאשתו לכל דבר. כל נכסיו שירש וואס ער האט געירשנט מאחיו פון זיין ברודער איז אלעס משעובד צו איר כתובה, גירשה ליבמתו לאחר שכנסה, אויב ר'האט געגעט די יבמה נאכדעם ר'האט איר מייבם געווען, אין לה אלא כתובה, קומט איר נאר די כתובה, וואס גייט ער מיר מיט דעם דערציילן, ס'איז דאך נאר א פשיטא פארוואס זאל ער נאר געבן מערער ווי די כתובה, דער עיקר גייט ער מיר דערציילן, אבל כל זמן שלא גירשה, די גאנצע צייט וואס ר'האט איר נישט געגעט, היו כל הנכסים משועבדים לה, איז אלע נכסים משועבד צו איר, ואינו רשאי למכור, און ער האט נישט געטארט פריער פארקויפן. דאס איז די חילוק פון א יבמה ביז אשתו. אשתו אז ער האט פעלדער קען ער פארקויפן, ער דארף נאר איבערלאזן א פעלד וואס פון דער פעלד זאל זיין גענוג איינצומאנען וויפיל ס'איז דער באטרעף פון דער קצבה. ביי א יבמה איז נישט אזוי דער דין, ער קען גארנישט ניט פארקויפן פון די פעלדער וואס ער האט גע'ירש'נט פון זיין ברודער, הרי היא ככל הנשים, ער נעמט איר צוריק הרי היא ככל הנשים, פארוואס? דתנן בפרקין דלקמן האבן מיר געלערנט אין פרק ווייטער, אין ענדע פרק, אין ענדע ניינטן פרק שטייט